לזכות שרה בת חיה מושקא שתחיה קרעמער ליום ההולדת שלה ט' מרחשוון.
משיחת י ט כסלו תשכ ב. איז דאך דא די שיחה אז י כסלו איז דאס געווען דער זמן הלידה און דאס איז דער זמן הלידה פון א חסיד וחסידות חבד ביחוד,

וואס אויף מילה געפינט מען א ענין וואס דאס איז יוצא משאר כל המצוות וואס אין דרוף טיילט זי זיך אויס פון אלע מצוות וואס ווי די גמרא דערציילט אין מנחות איז ווען דוד פריער זאגט די גמרא אז דוד האט געזאגט שבע ביום היללתיך דערפאר וואס א איד איז ארומגערינגלט דאך כל היום שבע מצוות און רעכנט אויס דארטן אז דאס איז תפילין בראשו ובזרועו און ציצית און מזוזה. דערנאך דערציילט די גמרא אז כשנכנס למרחץ וראה עצמו ערום, בשעת ער איז אריינגעגאנגען אין מרחץ און דארט איז דאך אן ארט וואס קיין תפילין, איז דאך טאר מען דאך ניט טראגן, און ער איז געווען ראה. עצמו ערום ער איז שוין געווען דעמאלט ווען ער האט אויסגעטאן דעם טלית קטן אויכעט, דעם טלית וציצית, און א מרחץ איז דאך ניט מחויב במזוזה, איז אט דעמאלט ראה עצמו ערום אויכעט פון מצוות, כשנזכר במילה שבבשרו, בשעת ער האט זיך דערמאנט וועגן דער דרוף אז ער איז א מילה שבבשרו איז אט וואס דאס איז דאך א מצוה איז אט דעמאלט איז ער געווען בשמחה און האט געזאגט אויף דרוף שש אנכי על אמרתך פרעגט ער אויף דרוף אין שאלות ותשובות פון אור זרוע פארוואס עפעס דווקא נזכר במילה שבבשרו וואס דאך ביום השמיני האט מען אים מל געווען

אדער בשעת ער טוט אן תפילין על זרועו כל זמן די תפילין זענען על ידו איז ער מקיים די מצוה, לאחרי וואס ער האט אראפגענומען די תפילין איז דער זרוע איז טאקע דא אין דערויף א תוספות קדושה דערפאר וואס אינו דומה א זרוע וואס לייגט תפילין אדער וואס לייגט ניט קיין תפילין חס ושלום דאס אבער ניט א ענין של מצוה. דער ענין פון מילה שבבשרו איז ער נישט דער פשט אין דעם אז ביום השמיני האט מען מקיים געווען די מצוה און דערמיט האט זיך דער ענין געענדיגט, נאר דאס א פעולה נמשכת, דאס ציט זיך אז כל משך ימי חייו גייט ער ארום מיט א מצוה בבשרו אז דאס איז א מצוה תדירית וואס האט זיך אנגעהויבן בשעת מען האט אים מל געווען אבער דערנאך איז זיך נמשך כל משך ימי חייו, וואס דערפון זעט מען אז אין מצוות מילה איז דא א ענין וואס ביום השמיני ימול בשר ערלתו וואס דאס מען דארף דעמאלט טאן דעם ענין המילה, דערנאך איז דא אין דערויף א מצוה וואס ער איז א מהול וואס דאס איז כל משך ימי חייו.

בפשטות דער ענין פון ביום השמיני ימול בשר ערלתו איז דערנאך קאן זיך זיין א מושך בערלתו וואס דעמאלט איז זיך וועט ער עס וואס דעמאלט איז ער זיך מפר ברית ווי דער רמב"ם שרייבט אדער נאך מער עס נאך אין א גרעסערן אופן קאן זיין בשעת ס'איז דא דער

און אט דאס איז וואס דער דין איז א מושך בערלתו איז אוכל בתרומה, כאטש אפילו אז כל ערל טאר ניט עסן קיין תרומה, איז דער פירוש פון דעם אז וויבאלד אז ער האט זיך אמאל מל געווען קען ער איז ער דערנאך איז ער שוין אויס ערל לכל משך ימי חייו, איז דערפאר איז אוכל בתרומה. דאס הייסט אז קיין ערל איז ער ניט, און וויבאלד אז ווי דער רמב"ם פסק'נט אז ער איז מפר ברית, מפר בריתו של אברהם אבינו, דאס איז דער מושך בערלתו, איז דאך איז ער זיך ניט קיין מהול. על דרך זה קען אויך זיין דער דריטער פאל אז ער זאל זיין ביום השמיני ימול, און אויך איז דער ענין אז ער איז א מהול, און אף על פי כן האט ער ניט מקיים געווען דעם דריטן ענין. שלא יהיה ערל, וואס דאס איז ווי די גמרא מאלט אז ס'קאן זיין א מציאות א מי שנולד מיט שני ערלות און איינע האט ער מל געווען, וואס אט דעמאלט האט ער זיך מקיים געווען דעם ענין פון ביום השמיני ימול, ער האט אויך מקיים געווען וואס ער איז א מהול, און ער איז אבער אן ערל נאך דערפאר וואס איין ערלה איז געבליבן ביי אים בגופו. וואס דערפון וועט מען אויכעט פארשטיין אט אט די עניינים אז דאס איז שייכות ברוחניות און במילא די שייכות צו י"ט כסלו און תורת החסידות. ס'איז דא דער כלל וואס אויך ווי מ'האט עס בקיצור גערעדט פריער אז ביי חסידים איז ניטא דער ענין פון ממילא. וכידוע א סיפור וואס א חסיד איז אריינגעגאען און געבעטן א ברכה ביים רעבן און האט געזאגט אז בדרך ממילא. וועט ביים זון זיך אויספירן דער און דער ענין האט ער אים געענטפערט אז בדרך ממילא ניט דאס איז א סדר אין עבודה ס'ניט מספיק אז ער זאל ניט זיין קיין ערל און אז ער זאל זיין א מהול מ'דארף נאך האבן אז ער זאל טון א פעולה דערצו אז ער זאל זיין דער ענין פון ימול וואס דערפאר איז אויכעט דער דין אז מ'דארף האבן הטפת דם ברית וואס אט דאס איז אויכעט בנוגע לעבודת האדם, אז אף על פי ווי ער זאגט אין תניא אז ער איז געבארן געווארן א מתמיד בטבעו, און דער יצר הרע איז ביי אים א קאלטער, און בפרט נאך אז ער האט באקומען עניינים בירושה מאבותיו, וואס דערפאר האט ער ניט קיין מלחמת היצר לכאורה, איז דעמאלט ווערט ער אנגערופן אשר לא עבדו. ניט נאָר אַז דאָס איז ניט קײן דרגה אין אַ צדיק, נאָר דאָס איז אַפֿילו ניט קײן דרגה, װי ס'דאַרף צו זײַן אין אַ בינוני. ער דאַרף זײַן דװקא אין אַן אופֿן פֿון אַן עבֿד אלוקים, װאָס דאָס איז נוגע צו לכל סוגי בני-ישׂראל, סײַ בײַ צדיקים, סײַ בײַ בינונים, סײַ בײַם סוג שלמטה מהם. װאָרעם אַפֿילו בײַ אַ סוג היותר-פּחות, דער סוג השלישי, איז דאך אויכעט ווי מען זעט במוחש ס'ניטא במציאות א איד בזמנינו זה וואס ער זאל וועלן עובר זיין רחמנא ליצלן על כל התורה כולה צי דאס איז די מצוה פון צדקה צי דאס איז די מצוה פון העלפן א צווייטן צי דאס איז די מצוה וואס ער וויל אז מען זאל וויסן אז ער איז א איד וכיוצא בזה ס'איז אבער עפעס דא א ענין אין קדושה מיט וועלכע ער איז פארבונדן און אויף וועלכע ער דארף ניט הארעווען. וואס דא זעהט מען דאך אפילו ביי א קל שבקלים ווי בשעת מען רירט אים אן אין דער נקודה איז ער זיך מוסר נפש, דאס הייסט אז אויף דער נקודה דארף ער ניט הארעווען ער איז זיך מוסר נפש אן הכנה לזה. על אחת כמה וכמה אז ס'איז דא דער ענין וואס ער האט עס ממילא דערפאר וואס ירושה לו מאבותינו וואס דאס איז ער וואס ער איז א מהול. ס'קען אבער זיין אז ביחד עם זה זאל ער ניט מקיים זיין דעם ענין פון ימול בשר ערלתו בפעולה בעבודה, ס'קען אויכעט זיין ביחד עם זה זאל ער ניט זיין איש ערל, וואס אויף דערויף דארף מען האבן דווקא די עבודה בפועל הארעווען ביז וואנעט אז מ'זאגט אז מ'קען זיך אויף קיינעם ניט פארלאזן, וכידוע דער אויפטו און דער תביעה פון תורת חב"ד, אז ניט ווי צדיק באמונתו יחיה די אלע וואס זיינען קשורים מיט אים, נאר מען דארף אליין הארעווען ניט נאר אין דעם ענין פון אמונה, נאר אין דעם ענין פון הבנה והשגה ביז וואנעט דאס זאל דורכנעמען זיין חכמה בינה ודעת דעם מוחין שבראש און דערפון זאל אראפקומען דערנאך בלב ביז אין דעם עקב שברגל. וואס בשעת ס'איז דא די עבודה בפועל וואס דאס איז דער ענין וואס ימול בשר ערלתו ער נעמט אראפ זיין אטימות, זיין גראבקייט און זיין פארשטעלטקייט וואס ס'פארשטעלט אים אויף זיין נפש האלוקית, אטא דעמאלט קומט דאס דערנאך אראפ אין עבודה בפועל אין שני קווים, אין דעם קו פון עשה טוב וואס דאס איז וואס דאס איז וואס יהיה מהול, און דעם קו פון סור מרע וואס לא יהיה ערל.